מען דערציילט א סיפור אז ס'איז געווען די הייליגע מגיד, די מעזריטשער מגיד, איז דאך ידוע אז אין די יונגערע יארן איז ער געווען א תלמיד ביי דעם פני יהושע, שפעטער איז ער נתקרב געווארן צו דעם הייליגן בעל שם טוב, און ער איז געווען פון די תלמידים הכי חשובים פון דעם בעל שם טוב, און דערנאך איז ער דאך געווען דער ממלא מקום פון דעם הייליגן בעל שם טוב. איז דא א סיפור הידוע אז מען דערציילט אז יארן שפעטער נאכדעם וואס דער מעזריטשער מגיד איז שוין געווען פון די תלמידי הבעל שם טוב אדער שוין געווען א רבי, האט ער זיך געטראפן מיט א חבר וואס יענער חבר איז געווען פון די חברים פון דעם מזריטשער מגיד פון די פריערדיגע יארן פון די אמאליגע יארן זיי האבן זיך געקענט נאך די צייטן נאך פאר דערויף וואס דער מגיד איז געווארן דעם בעל שם טוב זיין תלמיד יענער חבר האט געזען ווי דער מזריטשער מגיד דאווענט און ווי ס'ווייזט אויס דער מזריטשער מגיד פלעגט דאווענען כמה וכמה שעות געדאווענט באריכות גדולה און זיך צונויפגערעדט זיי האבן גערעדט צווישן זיך נאכן דאווענען האט געפרעגט דער חבר האט געפרעגט דעם מזריטשער מגיד וואס דאווענט ער אזויפיל שעות ער ווייסט אז דער מזריטשער מגיד איז געווען א בקי נישט נאר א גאון אין נגלה און א גאון אין כמה וכמה עניינים ער האט אויכעט געווען א בקי אין כל כתבי האריזל, ובמילא האט ער זיכער געדאווענט מיט די כוונות פון סידור האריזל, כוונות פון כתבי האריזל, אבער דער חבר האט גע'טענה'ט אז ער איז אויכעט מכוון אין סידור כוונות האריזל, ער איז אויכעט מכוון אין די אלע כוונות, און ביי אים דער דאווענען נעמט נישט אזוי לאנג. און פארוואס ביי דעם מגיד נעמט דאס כמה וכמה שעות הכנות צום דאווענען דאווענען אליין וכו' וכו' איז דערציילט מען אז מזריטשער מגיד האט אים געפרעגט וואס איז זיין פרנסה האט דער איד געזאגט אז זיין פרנסה איז אז ער האט א קרעמל וואס מען זאגט א קלייט יא א חנות וואס ער האט ביי זיך אין שטעטל וואס דארטן פארקויפט מען כל מיני זאכן כל מיני מוצרים כל מיני ענינים און די זאכן ווי איז בכלל איז אינעם קלייט זיצט די פרוי, זי איז די וואס פארקויפט און זי פארנעמט זיך מיט די פרנסה אזוי קען ער זיצן און לערנען און דאווענען על התורה ועל העבודה. אבער כדי צו באקומען אט די אלע צרכים און די אלע עניינים וואס ער דארף האבן כדי צו קענען צו פארקויפן, דארף מען מזמן לזמן פארן אין יריד. אמאליגע צייטן איז געווען דער סדר אז ס'פלעגט זיין אין כמה פעמים במשך השנה, פלעגט זיין א יריד, יעס, ס'איז געווען א פלאץ אין א שטאט וואס ס'איז געווען א וואס פלעגט קומען צו פארן פון די אלע שטעטלעך ארום און ארום, דארטן פלעגט מען פארקויפן כל מיני עניינים, יעס, סיי עניינים פון מאכלים, סיי עניינים פון בעלי חיים, סיי עניינים פון פון פארבונדן מיט בגדים, כל מיני זאכן וואס מען פלעגט פארקויפן, יעדער וואס האט געהאט פלעגט דארטן פארקויפן, און דער עולם פלעגט קומען פון די אלע שטעטלעך ארום און ארום, און מען פלעגט קויפן אלץ וואס מען האט געדארפט אין דעם יריד, און שפעטער יעדער איינער ביי זיך אין שטעטל פלעגט ער אויף זיין פרנסה מאכן פארקויפן און קויפן און פארקויפן די אלע עניינים. איז דער איד האט דערציילט אז דאס איז געווען זיין סדר, אז אז ער האט געהאט ביי זיך אין שטעטל האט ער געהאט אט דעם חנות אט דעם קלייט וואס דארטן זיין פרוי האט געארבעט א גאנצע יאר און זי פלעגט פארקויפן די עניינים וואס מען דארף פארקויפן דארטן, אבער בשעת מען דארף גיין אין יריד און דאס דארף ער טון איז געווען א עטליכע וואכן אין יאר וואס דארטן פלעגט ער פארן א נסיעה ער האט געדארפט פארן א גאנצע נסיעה די נסיעה האט גענומען עטליכע וואכן געדארפט פארן ביז דעם יריד דארט האט מען געדארפט זיין נאך עטליכע טעג צוזאמענקויפן די אלע זאכן וואס מען דארף דארטן קויפן פארקויפן און קויפן וכו' וכו' שפעטער צוריק פארן ביי זיך אין שטעטל און דערנאך האט געהאט אלע זאכן גרייט האט ער צוגעגרייט און דארטן האט ער שוין געקענט זיצן און צוריק גיין און לערנען און דאווענען און צוריק על התורה ועל העבודה און דעמאלט האט די פרוי זיך פארנומען אין די אלע עניינים האט דער מגיד אים געפרעגט איך פארשטיי נישט פאטערן אזויפיל וואכן פאר אזעלכע זאכן לכאורה, יא, איך געדענק דאך אז דו האסט א גוטע קאפ, דו האסט א גיכע קאפ, יא, דו קענסט דאך זאכן אויס'חשבונ'ען זייער גיך. איז במילא פרעגט זיך די שאלה, וואס דארפסטו פאטערן וואכן לאנג, זיצן אויף די וועגן, און פארן מיט וועגענער, מיט פערדן, פארן אהין און פארן צוריק, און זיצן גאנצענע טעג און וואכן אין יריד, דו קענסט דאך די אלע זאכן, אפטראכטן במחשבה אין עטליכע מינוט, פארמאך די אויגן און טראכט זיך אריין אז דו פארסט אין יריד, אין אפאר מינוט ביסטו שוין אין יריד, דערנאך טראכט זיך אריין אז דו קויפסט די אלע זאכן, די אלע מוצרים, די אלע כלים, די אלע עניינים וואס דו דארפסט קויפן דארטן, און עטליכע מינוט ווי דו פארסט צוריק די גאנצע נסיעה רצוא ושוב און דו קומסט אן ביי זיך אינדערהיים, איז אין אפאר מינוט האסטו געענדיגט די גאנצע מעשה, איז דעמאלט וואס דארפסטו זיצן וואכן לאנג און פאטערן אויף די נסיעה בשעת דו קענסט עס מאכן במחשבה אין עטליכע מינוט? אויף דעם האט דער איד אים געענטפערט, דער חבר געענטפערט צו דעם מעזריטשער מגיד, זאגט ער אים, אבער פארשטייסט, אויף צו מאכן די, אויף קענען פארקויפן דארף מען דאך האבן, מען דארף דאך האבן די אלע זאכן, יא, בפשטות, מען דארף דאך זיין דארטן, און אויף דעם דארף מען פארן אין יריד, מען דארף זיין אין יריד, יא, און אויף זיין אין יריד איז דעמאלט נישט גענוג די מחשבה, מ'דארף טאקע פארן און זיין דארטן און קויפן און פארקויפן און די אלע עניינים. אויף דעם האט דער מזריטשער מגיד אים געזאגט אז דאס איז טאקע דער עניין. אה יא, מ'דארף דאך אבער זיין דארטן. יא, און אויף זיין דארטן נעמט עס אסאך צייט. און דער ביאור איז געווען אז די זעלבע זאך. אז א איד קען לערנען כתבי אריזל און קען וויסן כוונות אריזל, און ער האט א גוטע קאפ איז קען ער אין אין עטליכע מינוט אדער אין א שעה א שעה און א האלבן קען ער אפטראכטן אלע כוונות האריזל אויפן דאווענען אבער וויבאלד אז די כוונה פון חסידות איז דאך אז מען דארף זיין דארטן דאס הייסט אז די אלע כוונות איז דאס נישט קיין כוונה וואס מען דארף נאר זאגן און טראכטן נאר מען דארף טאקע זיין דארטן אויף זיין דארטן דאס הייסט אז דער מענטש זאל טאקע זיין אינגאנצן אריינגעלייגט און ער זאל טאקע זיין אין א פנימיות אין די עניינים וואס ער איז מכוון, אויף דעם נעמט עס טאקע א לאנגע צייט און ס'דארף טאקע זיין א אמת'ע הכנה, און דאס נעמט שעות לאנג. אין היינטיגע סדרה פרשת נח איז דאך דא דער סיפור התיבה, בוא אל התיבה. און דער אייבערשטער זאגט צו נח און בוא אל התיבה אתה ובניך איתך וכו' די גאנצע פסוקים פון די תיבת נח שפעטער שטייט צוהר תעשה לתיבה און דער המשך הפסוקים אלץ וועגן תיבת נח איז דאך ידוע די באוואוסטע תורה פון דעם הייליגן בעל שם טוב איינע פון די תורות הכי יסודיים יא עס איז ידוע אין תורת הבעל שם טוב ווי ס'ברענגט זיך יא סיי בקיצור אין כתר שם טוב און נאך מער באריכות אין דגל מחנה אפרים און אין ספרי חסידות בפרט אין חסידות חבד ווי ס'מבואר באריכות די פרטי הענינים פון תורת הבעל שם טוב אויף די פסוקים וואס אנהייבנדיג פון בוא אל התיבה האט דער הייליגער בעל שם טוב געטייטשט אז תיבה איז אייכעט דער עניין פון תיבות התורה ותיבות התפילה תיבה מלשון תיבות ווערטער אותיות און האט געטייטשט אז דער אייבישטער זאגט צו נח'ן דער עניין פון מבול דער מבול איז דאך ווי ס'איז ידוע, ס'איז מבואר באריכות אייכעט אין דעם אלטן רב'נס מאמר, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, אז בשעת מען רעדט דעם ענין המבול, איז דאס אייכעט פארבונדן מיט די מים הזדונים, די מים רבים וואס דאס איז די טרדות הפרנסה, ווארום א נשמה קומט אראפ אויף דער וועלט, זיך מתלבש אין א גוף און דעם נפש הבהמית, און מצד התלבשות אין וועלט און גוף נפש הבהמית איז ממילא ווערט עניינים פון טרדות, מחשבות זרות און דברים המבלבלים און די דאגות הפרנסה און די טירדות וואס זענען מטריד די מענטשן און שטערן אים פון תורה ועבודה. וואס דאס איז די מים הזדונים די מים רבים די מי המבול וואס וואס קומט צו גיין צו מבלבל זיין די מענטשן. אויף דעם זאגט דער אייבישטער צו נוח'ן, וואס דאס איז א הוראה תמידית און א הוראה נצחית לכל אחד ואחד מישראל, וואס דאס איז דער ענין פון בוא אל התיבה, אז מען דארף אריינגיין אין תיבות התורה און תיבות התפילה, דאס הייסט אז דער מענטש דארף אריינגיין, אריינגיין מיינט אריינגיין אין א פנימיות, אז ס'איז נישט גענוג וואס מען זאגט די ווערטער,

אין די כוונה פנימית פון די פירושי התפילה ווארום אין יעדע תיבה יא ווי ס'ברענגט זיך אויכעט בפרטיות אז אין יעדע תיבה פון תיבות התורה והתפילה איז דא ווי די לשון הידוע ווי ס'שטייט אין תיבת נח איז געווען דריי שטאק תחתים שנים ושלישים יא וואס תחתים שנים ושלישים טייטשט דער בעל שם טוב דאס איז דריי מדריגות אין כוונת התפילה

און דערנאך איז פאראן ווי דער תפילה איז אויסגעטייטשט אין דעם ענין הנשמות, נשמות ישראל, אין ענינים פון עבודתם של ישראל און נשמות ישראל און מעלתם של ישראל, כמה וכמה ענינים, און ס'איז דא דער ענין פון אלוקות, געטליכקייט. און באמת, אז בכללות קען מען זען אין דאווענען בכלל, ס'איז דא פסוקים וואס רעדן בנוגע הנבראים, עולמות, ס'איז דא פסוקים וואס רעדן וועגן נשמות, וועגן עם ישראל וכו' וכו', און ס'איז דא פסוקים וואס רעדן וועגן געטליכקייט, וועגן אלוקות, וועגן דעם אייבערשטן. אבער בפרטיות, ווי דער בעל שם טוב האט געזאגט, איז בכל תיבה ותיבה מתיבות התפילה קען מען אויסטייטשן אויף דריי אופנים. מען קען דאס אויסטייטשן ווי דאס איז אין עולמות, ווי דאס איז אין נשמות, ווי דאס איז אלוקות. און דאס איז די דריי עניינים פון תחתים, שניים און שלישים, ווי דאס איז אין כוונת התפילה. דערנאך האט דער בעל שם טוב געזאגט,

אבער בשעת דער איד שטעלט אריין אין דעם א כוונה און ער פארבינדט זיך מיט געטליכקייט איז דעמאלט ווערן די אותיות לעבעדיגע אותיות ער איז מחיה ער באלעבט זיי ער באלייכט זיי און דאס איז דער צוהר תעשה לתיבה באלייכטן בשעת מען דאווענט מיט א חיות מיט א התלהבות און מיט א שמחה איז דעמאלט באלייכט מען די תיבות התורה והתפילה

אז אין די צירופי אותיות איז אז מען נעמט דעם ה עס ווערט געטייטשט אז הצר, צרה, צוהר, און רצה, רצה, דאס הייסט אז בשעת א איד מאכט א רצון, ער לייגט אריין זיין רצון, זיין כוונה, און זיין חיות אין די אין די אותיות התפילה, איז דעמאלט מאכט ער איבער פון די צרה פון דעם צר זאל ווערן פון דעם צוהר. ער איז מהפך חשוכא לנהורא, ער מאכט אז פון דעם ענין פון פון די פון די ער מאכט איבער אז פון די ענינים פון דעם פון דעם ענין הצר פון די ענינים בלתי רצויים זאל איבערמאכן ווערן פון דעם ווערן א צוהר זאל ווערן פון דעם א ליכטיגקייט. עת צרה היא ליעקב ווי דער בעל שם טוב האט געטייטשט וממנו יוושע,

בשעת א איד איז מעורר ביי זיך דעם רצון אין עבודת התפילה, אויף לערנען מיט א חיות און דאווענען מיט א חיות און זאגן די ווערטער פון תפילה מיט א כוונה, איז דעמאלט איז מען מהפך די צרה פון דעם צר הצורר, זאל ווערן פון דעם א ענין פון צוהר, א ענין פון ליכטיגקייט, און מען זעט במוחש ווי אזוי דער חשך ווערט נתהפך לאור, און די מרירו, די ביטערקייט ווערט נתהפך למתיקו, און דאס איז דער ענין פון תיבת נח אין עבודת השם. וואס עד כאן דאס איז פון תורת הבעל שם טוב אויף דעם ענין פון צוהר פון פון פון צוהר תעשה לתיבה און פון בוא אל התיבה וואס אין דעם פאראן נאך מער בפרטיות ווי עס רעדט זיך ארום אין חסידות בפרט ווי דער רבי רעדט עס ארום אין כמה וכמה שיחות אז אין דעם פאראן כמה פרטים דא מ'גייט אריין אין די פרטי הסיפור פון נח קען מען רעדן דא נאך כמה ענינים איין נקודה איז אז מען זעט אין דעם מבול איז געווען צוויי ענינים אין דעם מבול איז געווען וואסער וואס איז געקומען פון הימל און עס איז געווען וואסער וואס זענען געקומען פון דער ערד ווי דער לשון אין פסוק איז אז ס'דא די ארובות השמים און ס'דא מעיינות התהום און ביידע זאכן נפתחו עס איז געווען א גאנצע מהפכה דער מבול האט זיך געגאסן פון ביידע ערטער

אבער לאידך גיסא איז דא ארובות השמים אז די מענטשנס טירדות זענען נישט פון ענינים חומריים און גשמיים וואס זענען מבלבל, טירדות הפרנסה און ענינים אסורים וכיוצא בזה, נאר וואס ס'קען אמאל זיין גאר פארקערט, ס'ענינים פון דברים שמים, הימל'דיגע ענינים. ער איז פארנומען אין הייכע ענינים, דברים העומדים ברומו של עולם, על דרך דוגמא, העוסק בצרכי ציבור, ער איז פארנומען אין הייליגע זאכן און קדושה עניינים, און מיט די ביי די התעסקות אין הויכע עניינים און קדושה עניינים, דאס לאזט אים נישט צו ער זאל קענען זיך אריינלייגן אין עבודת התפילה, ביז ס'קען אמאל זיין א איד וואס איז פארנומען אזויפיל אין לימוד התורה, און בשעת ער קומט צום דאווענען פאלן אים אריין מחשבות זרות, פון די עניני תורה וואס ער לערנט וכיוצא בזה. יעצט אויף דעם זאגט ער אז סיי די ענינים פון טירדות זענען פארבונדן מיט ארובות השמים, און סיי די עניני טירדות איז פארבונדן מיט מעיינות תהום, איז די עצה היעוצה בוא אל התיבה, בשעת א מענטש פועל'ט ביי זיך אז בשעת ער שטייט ביים דאווענען גייט ער אינגאנצן אריין אין דאווענען, יא, זיין דארטן, ווי דער מגיד האט געזאגט, זיין דארטן אינגאנצן, אז איצטער דאווענט ער איז נישטא קיין שום אנדערע זאך חוץ פון פון דעם דאווענען, דעם סידור, דער אייבערשטער און דער איד וואס שטייט פנים אל פנים, און ער דאווענט צום אייבערשטן, און ער איז זיך מדבק צו די אותיות התורה והתפילה, און אט אט דעמאלט איז דאס דער בוא אל התיבה, וואס דאס מאכט דעם צוהר תעשה לתיבה, אז דאס מאכט ליכטיג די גאנצע תיבה. און דערנאך איז דא די צווייטע נקודה וואס מען זאגט בא אל התיבה זאגט מען דער פסוק איז אבער מפרט נישט נאר בא אל התיבה אליין אתה דערנאך שטייט ובניך אשתך דערנאך שטייט ווייטער יא אויכעט נשי בניך ביז שטייט ווייטער אויכעט כל החי וכל הבהמה און דער ביור אין דעם אין עבודה בנפש האדם בהמשך צו תורת הבעל שם טוב איז אז א איד דארף וויסן זיין אז ער טאר נישט זיין קיין צדיק אין פעלץ אין דעם לשון הידוע ווי וועלט זאגט יא, דער צדיק אין פעלץ איז דער טייטש איז אז א מענטש איז קאלט, ס'איז קאלט אין גאנצן פלאץ, יא, ס'איז דא געפינט זיך אין א בית מדרש, געפינט זיך אין א פלאץ איז געווען גאר קאלט, איז ער טוט זיך אן א א פוטער א מאנטל, יא, און ער איז ביי אים איז ווארים, איי ארום און ארום איז קאלט, ער איז אין א פעלץ אים איז ווארים, אויף דעם זאגט מען ביי חסידים א צדיק אין פעלץ, דאס הייסט אז ער טראכט נאר וועגן זיך אליין, וועגן זיין קדושה, וועגן זיין תורה, וועגן זיין עבודת השם, איז זאגט דער פסוק ניין, אז דער בא אל התיבה איז נישט נאר אתה, נאר מען דארף מיטנעמען אין די תיבה דארף מען מיטנעמען די ווייב מיט די קינדער מיט די קינדס קינדער מיט די משפחה, און צוזאמען דערמיט אפילו כל החי וכל הבהמה, און דאס מיינט ברוחניות בעבודה בנפש האדם, דעם אייגענעם נפש הבהמית, אדער כיוצא בזה א איד, וואס געפינט זיך אין גאס, און ער געפינט זיך אין א מצב פון כל החי וכל הבהמה, ער האט נאכנישט מגלה געווען דעם אדם אשר בקרבו, ער האט נאכנישט מגלה געווען די נשמה אשר בקרבו, און מען דארף אים מעורר זיין צו אידישקייט, דארף מען אים אויכעט מיטנעמען אין אן אופן אז ביי יענעם אויכעט זאל זיין דער בא אל התיבה, ער זאל מיטקומען צוזאמען מיט דיר, און אריינגיין אין תיבות התורה און תיבות התפילה. און דערנאך דעם וואס מען זאגט דער ענין פון צוהר תעשה לתיבה, אז מען דאווענט דער ענין עבודת התפילה דארף זיין אין אן אופן פון צוהר ליכטיגקייט צהריים יא וואס אין דעם איז אויך פאראן אריכות אינעם אופן ווי אזוי צו מאכן ליכטיג וואס אין די ליכטיגקייט פון די תיבה רש"י ברענגט דאך צוויי שיטות איין שיטה איז אז די ליכטיגקייט איז געווען אז ס'איז געווען א חלון א פענסטער און די ליכטיגקייט איז געווען פון בחוץ און די צווייטע אופן איז אז ס'איז געווען א אבן טובה המאירה להם וואס ווי דער חסידות טייטשט אויס אז די צוויי עניינים דאס איז צוויי אופנים פון ליכטיגקייט ס'איז דא א ליכטיגקייט וואס קומט פון די שמש פון ליכטיגקייט פון מחוץ ס'איז דא אבער א ליכטיגקייט וואס מ'דארף נעמען א אבן טובה און דער אבן טובה מאכט ליכטיג וואס אין עבודה די צוויי עניינים איז דאס דער ענין טאקע פון אותיות התורה און אותיות התפילה וואס מ'זאגט דא אין תורת הבעל שם טוב. וואס די חילוק צווישען תורה און תפילה תורה איז שמש הוי' תורה קומט פון אויבן ס'איז א ליכטיגקייט וואס קומט פון פון מלמעלה מ'דארף דארף מער נישט ווי עפענען א פענסטער און אריין לאזן די ליכטיגקייט זאל אריין אין די מענטשן און דאס איז על דרך א חלון מה שאין כן תפילה תפילה איז מלמטה למעלה תפילה איז אז א מענטש דארף זיך ער דארף זיך נעמען דעם גוף און נפש הבהמית, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, א מענטש דארף זיך הארעווען אויף זיך און זיך מתבונן זיין, זיך אויפהייבן, זיך אויסהידלען, ביז ער ווערט פון א אבן דומם ווערט פון אים א אבן יקרה, א אבן המאירה, וואס דאס איז איבערמאכן דעם גוף און נפש הבהמית אז דער גוף אליין ווערט ליכטיג, און דאס מאכט ליכטיג דעם מענטשן אויך. און דאס איז די צוויי עניינים פון צהר תעשה לתיבה דורך לימוד התורה און עבודת התפילה, איז דא דער. אור מבחוץ, דער אור פון שמש הוויה, דער אור התורה וואס שיינט אריין אינעם מענטשן, און ס'איז דער אור מבפנים וואס מען מאכט איבער דעם גוף ונפש הבהמית דורך עבודת התפילה און התבוננות אין תפילה, ביז אז ס'ווערט א אבן טובה המאירה. וואס עד כאן איז דער ענין פון בא אל התיבה און צהר תעשה לתיבה. און דא קומט צו נאך א נקודה און נאך א הוראה וואס איך האב זוכה געווען צו הערן פון רעבן אמאל אין א פארברענגען א שיחה געווען גאר אין תשמ"ט חודש תשרי, אין סוף תשרי דער סדר פלעגט זיין אז נאך יום טוב נאך שבת בראשית איז געווען דאס פלעגט הייסן יעך איז געווען דער זמן פון יחידות אין יענע יארן איז געווען דער סדר פון יחידות כללית יחידות כללית איז דער טייטש אז דער איז געווען א גרויסער עולם אמאליגע יארן איז געווען אז יעדער איינער איז אריינגעגאנגען ביחידות באופן פרטי אבער במשך די שנים איז געווארן א מצב וואס איז געווען אזא גרויסער עולם ס'איז נישט געווען שייך צו מאכן א יחידות פרטי איז במילא איז געווען א יחידות כללי דער גאנצער עולם פלעגט אריינגיין די אורחים פלעגט זיין א קבוצה פון אורחים איין קבוצה דערנאך איז געווען א צווייטע קבוצה וואס דאס איז געווען די תמימים פון א גרויסער עולם פון בחורים איז געווען א באזונדערע יחידות פאר די תמימים איז אין די צוויי יחידות איז געווען א זייער אינטערעסאנטע זאך אז דער רבי האט דעמאלט גערעדט ס'איז געווען די וואך פון פרשת נח איז געווען די יחידות דאס האט געהייסן דער צאתכם לשלום, דאס הייסט מען פארט שוין צוריק יעדער איינער צו זיך אין שטאט צו זיינע ערטער זיינע ישיבות וכו', האט דער רבי גערעדט דעמאלט וועגן דעם ענין פון תיבת נח, און נאכן אויסטייטשן תורת הבעל שם טוב פון בא אל התיבה, האט דער רבי געזאגט אבער אין המשך הפרשה, ווען מען קוקט אין פרשת נח, איז נאכן בא אל התיבה, קומט צו גיין שפעטער אין די פרשה און ס'שטייט צא מן התיבה, און דער אייבערשטער זאגט נח'ן געענדיגט, געקומען די צייט מען דארף ארויסגיין פון תיבה? און צא מן התיבה נאך שטייט היצא אתך בעל כרחה מען דארף ארויס נעמען די אלע חיות אלע ארויס גיין צוריק פון די תיבה און גיין אויף די וועלט לחיות זרע על פני הארץ וואס איז די הוראה פון דעם בהמשך צו תורת הבעל שם טוב איז אויף דעם האט דער רבי גערעדט צוויי שיחות און צוויי ביאורים זייער געשמאק בשעת ער האט גערעדט צו די ווי מען רופט עס בעלי בתים האט גערעדט צום עולם יא וואס איז געווען וואס זענען געווען די ערשטע קבוצה פון די אורחים האט ער געטייטשט אז דער ענין פון צא מן התיבה איז דאס פארבונדן מיט חודש תשרי אבער א גאנצן תשרי זיצט מען דאך אין בעיקר אין בית המדרש אין שול און ראש השנה יום כיפור סוכות שמיני עצרת שמחת תורה איז פארנומען אין עניני קדושה געפינט ער זיך בתוך התיבה אבער עס איז דא די צייט מען דארף ארויסגיין פון דער תיבה אבער גיין אויף דער וועלט און מאכן א דירה לו יתברך בתחתונים, מען דארף ארויסגיין אויף דער וועלט יעדער איינער לדרכו ויעקב הלך לדרכו, גיין אויף דער וועלט און מאכן פון דער וועלט א דירה לא יסבור. על דרך זה בחיי היום יום ס'איז דא זמן התפילה בא אל התיבה, דערנאך איז אבער נאכן דאווענען און נאכן שיעור פון לערנען, א מענטש גייט למלאכתו, מבית הכנסת לבית המדרש און פון בית המדרש גייט ער צו מנהג דרך ארץ גיין אויף דער וועלט, גיין אויף די ארבעט, דארף ער וויסן זיין אז דעמאלט דארף ער ארויסגיין פון דער תיבה, נישט בלייבן בתוך התפילה א גאנצן טאג און בתוך התורה, דארף גיין אויף דער וועלט און מאכן פאר דעם אייבערשטן א דירה לו יתברך אין מעשה המצוות, אין אהבת ישראל, אין טון א טובה א אידן, און אין ענינים פון כל מעשיך לשם שמים ובכל דרכיך דעהו.

ער ליגט אין א דביקות אין אהבת השם און יראת השם דאס איז די תיבה אבער עס איז דא דער צא מן התיבה דאס הייסט אז מען דארף פארשטיין וואס מען לערנט און נוצן די קאפ נוצן דעם שכל און וועלן פארשטיין מיטן אייגענעם שכל אט דאס וואס שטייט אין דעם מאמר חסידות אט דאס וואס שטייט אין דעם דף גמרא וואס נוצן דעם אייגענעם שכל במידה מסוימת איז דאס א יציאה מן התיבה אין די תיבה איז ער אויף אליין זיך געפינט ער זיך מיטן אייבערשטן, און ער שטייט אין אהבה ויראה, און ער שטייט אין א דביקות אין אלקות, איז ער בתוך התיבה אז ער איז אין א מצב וואס כל כולו איז דורכגעווייקט מיט געטליכקייט, אבער בשעת ער גייט ארויס אויף דער וועלט, וואס דער וועלט בשעת מען רעדט בענינים ביי יושב אוהל, איז דער וועלט ביי אים איז, הבנה והשגה, נוצן דעם אייגענעם שכל אז וועלן פארשטיין אט דאס וואס מען לערנט, און דאס איז דער צא מן התיבה ביי יעדן איינעם לפי אופן עבודתו. און דאס איז די סדרה נח וואס בהשגחה פרטית ליינט מען דאס אלעמאל אין התחלת חודש חשוון נאך די עבודה פון חודש תשרי אז מען זאגט צו א אידן ס'איז דא א זמן וואס דארף זיין דער בא אל התיבה און דאס איז בכללות חודש תשרי דערנאך איז דא דער זמן פון צא מן התיבה חודש חשוון וואס יעדער איינער לפי עניינו דארף זיין דער צא מן התיבה און על דרך זה בחיי היום יום דער בא אל התיבה אין זמן התפילה זמן התורה וואס ער געפינט זיך בתוך א בתוך התיבה און דערנאך דארף מען נעמען אט דער התעוררות און דער דביקות און דער התלהבות און ארויסגיין מיט דעם אויף דער וועלט און מאכן פון די וועלט א דירה לו יתברך בתחתונים און צוגרייטן די וועלט פאר די גאולה שלימה וואס בקרוב בימינו וועט דאך זיין דער מי נח ווי ס'טייטש ווי שטייט אין אין תנך וואס דעמאלט מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים די מים למעליותא דאס איז די וואסער פון חמי החכמה און מי הדעת און די וועלט וועט זיין מלא ממי הדעת און דעמאלט וועט זיין יא די אמתע תורה חדשה וואס מ'עט זוכה זיין הערן פון דעם מלך המשיח זאל זיין טאקע במהרה בימינו אמן